בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף כ"ב. מיר הייבן אן דף כ"ב עמוד א', אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, סוכה המדובללת, א סוכה מדובללת מ'וועט זעהן אין די גמרא וואס דאס מיינט, און די זעלבע זאך זאגט די משנה ושצילתה מרובה מחמתה, טאמער ס'דא מער שאטן ווי זון, כשרה, ביי ביידע אופנים איז די סוכה כשר, ווי קומט דא אריין צילתה מרובה מחמתה, מ'האט דאך שוין געזעהן אין א פריערדיגע משנה אין דף בית, אז חמתה מרובה מצילתה איז פסול ווייסט מיר אליין אז צילתה מרובה מחמתה איז כשר, עמיר זעהן אלץ אין די גמרא. זאגט אונז די משנה ווייטער, המעובה כמין בית, אז מען האט צוגעדעקט א סוכה אזוי מיט דיקע ברעטער ממש ווי א שטוב, איז אף על פי שאין הכוכבים נראים מתוכה, אפילו מען קען נישט זעהן שטערנס פון אין די סוכה, כשרה, איז די סוכה נאך אלץ כשר. זאגט די הייליגע גמרא. מאי מדובללת, די משנה האט געזאגט אז סוכה מדובללת איז כשר, וואס מיינט דאס מדובללת? אמר רב, זאגט רב, סוכה עניה, ס'איז א ארעמע סוכה, וואס טייטש ס'איז דא זייער ווייניג סכך, ס'איז דא אסאך רווחים, פארשטייט זיך ס'רעדט זיך נישט אז ס'איז דא א ריווח פון גרעסער פון דריי טפחים, דאס האט מען געזעהן דאס פסל'ט סתם אזוי א סוכה, אבער ס'איז דא רווחים דארט, ס'איז דא ליידיג, ווייניגער פון דריי טפחים אויף אמאל, ס'איז דא אסאך אזעלכע ליידיגע ערטער אויף די דאך פון די סוכה, פונדעסטוועגן, היות וואס ס'איז צילתה מרובה מחמתה, איז עס כשר. פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אז צילתה מרובה מחמתה. ושמואל אמר, שמואל זאגט וואס מיינט מדובללת? קנה עולה וקנה יורד. וואס טייטש ס'גייט אזוי, ס'דא איין שטיקל סכך, איין ברעט, וואס איז נידריג, לעבן דעם איז דא א ברעט, אבער דער ברעט איז נישט ממש לעבן דעם נאר ס'הויך, און אזוי א סכך ארויף א סכך אראפ א סכך ארויף א סכך אראפ, און במילא ווי רש"י איז מסביר אזוי, די סוכה איז בעצם חמתה מרובה מצילתה, ס'דא מער זון ווי שאטן, פארוואס? ווייל ס'איז דא דא בעצם צוויי שכבות, צוויי לעיערס פון סכך, איינס אראפ איינס ארויף איינס אראפ איינס ארויף, און אין די רווחים וואס איז דא דא צווישן די סכך קומט דאך אריין מער זון ווי שאטן, פונדעסטוועגן זאגט שמואל אז היות וואס טאמער מ'וואלט אראפגענידערט די אויבערשטע שכבה די אויבערשטע לעיער וואלט מען אראפגענידערט אונטן און ס'וואלט געווען גלייך, דעמאלטס אוודאי וואלט געווען צילתה מרובה מחמתה, און במילא זאגט מען אויך דא אז אפילו בפועל איז חמתה מרובה מצילתה, אבער היות וואס ס'איז דא דא גענוג סכך זאל זיין צילתה מרובה מחמתה איז דאס אויך כשר, און די גמרא איז יעצט מסביר די משנה לויט ביידע שיטות לויט רב און לויט שמואל, זאגט די גמרא אזוי, רב תני חדא, רב האלט אז די גאנצע זאך וואס די משנה זאגט סוכה המדובללת ושצילתה מרובה מחמתה איז בעצם איין דין, און שמואל תני תרתי, שמואל האלט ס'איז צוויי באזונדערע דינים אזוי ווי מ'וועט שוין זעהן, און די גמרא איז מסביר, רב תני חדא, סוכה מדובללת, מאי מדובללת, ווי קומט אריין די לשון מדובללת, עה, רב האט טאקע געזאגט אז מדובללת איז סוכה עניה, אבער ווי קומט עס אריין מיט די לשון? איז מדולדלת, מדולדלת איז א לשון פון דל, א עני ודל, ס'טייטש א ארעמע סוכה, ס'נישט דא קיין סאך סכך, און במילא זאגט אונז די משנה אז אפילו אזא סארט סוכה, שצילתה מרובה מחמתה, טאמער ס'איז דא מער שאטן ווי זון כשרה, איז עס כשר, ס'טייטש איין דין, אז א סוכה מדובללת א ארעמע סוכה אן קיין סאך סכך, וואס ס'איז מער שאטן ווי זון איז כשר, ושמואל תני תרתי, שמואל האלט אז די משנה זאגט אונז צוויי באזונדערע זאכן, מאי מדובללת קודם כל וואס מיינט מדובללת? מבולבלת, וואס טייטש אויסגעמישט, א לשון פון בלבול, אז איינס ארויף איינס אראפ אזוי ווי שמואל האט מסביר געווען, ותרתי קתני, מילא לויט שמואל זאגט אונז די משנה צוויי זאכן, די ערשטע זאך זאגט די משנה אז סוכה מבולבלת כשרה, וואס טייטש די ערשטע זאך וואס די משנה זאגט סוכה מדובללת, דאס מיינט טאקע דאס אז איינס ארויף איינס אראפ דאס איז כשר, די צווייטע זאך זאגט די משנה ושצילתה מרובה מחמתה כשרה, וואס טייטש נישט קיין המשך פון די פריערדיגע זאך אזוי ווי רב האט מסביר געווען, נאר לויט שמואל איז צוויי ענינים, די ערשטע ענין איז איינס ארויף איינס אראפ, און די צווייטע ענין, ווי רש"י איז מסביר, איז פשט אז שמואל איז בעצם אויך מודה אז א סוכה א ענייה, א סוכה וואס האט נישט קיין סך סכך, אבער פון דעסטוועגן דא מער שאטן ווי זון, איז כשר, שמואל איז מודה צו די דין פון רב, און דאס ליגט בעצם אין די צווייטע דין פון די משנה, אז צילתה מרובה מחמתה, א סוכה וואס איז ארעם, נישט דא קיין סך סכך, פון דעסטוועגן איז דא מער שטן, איז כשר. זאגט אונז די גמרא. אמר אביי, האט אביי געזאגט, אביי גייט דא בשיטת שמואל, זאגט אביי, לא שנו, די דין וואס מ'האט געזען אז א סכך ארויף א סכך אראפ איז כשר, דאס איז נאר געזאגט געווארן אלא שאין בין זה לזה שלשה טפחים, נאר טאמער מ'קען דא זאגן לבוד, אבל יש בין זה לזה שלשה טפחים, פסולה, טאמער ס'איז דא א ריווח פון די צוויי שכבות וואס איז דא דא, פון די צוויי לעיערס איז דא א ריווח מער פון דריי טפחים, היות מ'קען נישט זאגן לבוד, איז אזא סוכה איז שמואל אויך מודה אז פסול. ס'טייטש די היתר וואס שמואל האט געזאגט אז קנה עולה קנה יורד איז נאר צוזאמען מיט לבוד. אמר רבא, לייגט יעצט רבא צו נאך עפעס, זאגט רבא אפילו יש בין זה לזה שלשה טפחים נמי לא אמרן אלא שאין בגגו טפח, ס'טייטש די חילוק וואס אביי האט געמאכט אז די דין פון שמואל איז נאר צוזאמען מיט לבוד, טאקע אזוי, ס'טייטש ווען טאקע דארף מען האבן לבוד, ווען יעדע ברעט פון די אויבערשטע שכבה, ס'איז דא צוויי שכבות, די אויבערשטע שכבה טאמער יעדע ברעט איז ווייניגער ווי א טפח, ביסטו גערעכט. מען דארף צוקומען צו לבוד מתיר צו זיין אזא סוכה, אבער זאגט רבא, אבל יש בגגו טפח כשרה דאמרינן חבוט רמי, סא זאגט רבא א מורא'דיגע דין, אז טאמער די אויבערשטע סכך, די סכך וואס איז אויבן, איז גרעסער ווי א טפח, ס'איז דיקער ווי א טפח, דעמאלטס אפילו ס'איז אפגעטיילט מער ווי דריי טפחים, זאגט מען חבוט רמי, חבוט רמי, דאס איז די זעלבע ענין פון גוד אחית, גוד אחית ווייסט מען, אז טאמער איז דא א מחיצה וואס קומט נישט אן ביז די ערד זאגט מען גוד אחית מחיצתא, כאילו די מחיצה קומט אן ביז די ערד וואס טייטש מען שלעפט עס אראפ, איז די זעלבע זאך דא הלכה למשה מסיני וואס טייטש חבוט רמי, וואס חבוט רמי איז טייטש אז אז מען האט א פלאכע זאך, וואס דארט קען מען נישט זאגן גוד אחית, גוד אחית איז ביי א גראדע זאך אזוי ווי א וואנט, חבוט רמי איז א פלאכע זאך, זאגט מען אויך מען שלעפט עס אראפ, און במילא, זאגט רבא, טאמער די אויבערשטע סכך איז ברייט א טפח, קען מען זאגן ביי דעם חבוט רמי, ס'טייטש נישט קיין חילוק ווי ווייט ס'איז פון די אונטערשטע סכך אפילו מער ווי דריי טפחים אפילו מען קען נישט זאגן לבוד, זאגט מען חבוט רמי כאילו מען האט עס אראפגעשלעפט, און מילא איז דא דא איין שכבה, פון סכך איין לעיער פון סכך איז די סוכה כשר, נאר טאקע טאמער די אויבערשטע סכך איז ווייניגער ווי א טפח דעמאלטס דארף מען צוקומען צו לבוד, אמר רבא, זאגט יעצט רבא, מנא אמינא לה, דכי אית ביה טפח אמרינן חבוט רמי, וכי לית ביה טפח לא אמרינן חבוט רמי, רבא האט דאך געמאכט א געוואלדיגע חילוק, אז חבוט רמי זאגט מען נאר ווען ס'איז ברייט א טפח, ס'טייטש אז ווען ס'איז ווייניגער ווי א טפח דארף מען צוקומען צו לבוד, פון וואו נעמט ער די דין? דתנן, ער לערנט ארויס די דין פון א משנה, די משנה זאגט אין אהלות אזוי, קורות הבית והעלי' שאין עליהם מעזיבה, ס'טייטש אמאליגע צייטן ווי אזוי האט מען געבויט א שטוב, איז מען האט גענומען קורות, באלקענעס, און מען האט אויסגעשטעלט אזעלכע באלקענעס אין די לענג, און שפעטער אויף דעם האט מען געמאכט די ערד, וואס טייטש אויף די באלקענעס קודם האט מען געלייגט טיט, מען האט געלייגט מעזיבה, קאלעך, אויף דעם האט מען געלייגט ברעטער, איז געווארן א ערד, שפעטער האט מען געמאכט א דאך, מען האט אויך געלייגט קורות, אויף די קורות האט מען געקאלעכט, אויף דעם האט מען געלייגט ברעטער, אזוי האט מען געהאט א ערד מיט א דאך, איז דא רעדט מען פון איינער וואס האט געלייגט די באלקענעס, ס'האט שוין געלייגט באלקענעס אונטן, דאס גייט זיין די ערד, און האט געלייגט באלקענעס פון אויבן, דאס גייט זיין די דאך, אבער ער האט נישט געלייגט אויף דעם אין עליהם מעזיבה, ער האט נישט געלייגט אויף דעם נישט קיין קאלעך, נישט קיין ברעטער, נאר ס'דא אזעלכע קורות איינס העכער דעם צווייטן, א ערד מיט א דאך, והן מכוונות, און זענען אויסגעשירעט איינס קעגן דעם צווייטן, ס'טייטש אונטן איז דא א באלקן, וואס דאס גייט זיין די ערד, און העכער דעם איז דא די באלקן פון די דאך, שפעטער איז דא א ריווח וואס איז ליידיג, און ווייטער, א באלקן אונטן א באלקן אויבן, יעדע באלקן אונטן איז קעגן די באלקן אויבן, איז דעמאלטס איז אזוי די דין, טומאה תחת אחת מהן, ס'טייטש טאמער עס וועט זיין א כזית מן המת אונטער די ערד, אונטער איינע פון די באלקענעס פון די ערד פון די אונטערשטע שטאק, דעמאלטס איז די דין, תחתיה טמא, איז אלעס וואס ליגט אונטער די באלקן איז טמא, פארוואס ווייל די באלקן איז א אוהל, ס'ברייט א טפח, מילא איז עס א אוהל, אלעס ליגט אונטער דעם איז טמא, אבער די רעשט פון די שטוב איז נישט טמא, נישט העכער די באלקן, נישט אין די זייטן פון די באלקן, ווייל נאר דער באלקן איז א אוהל אויף אלעס ליגט אונטער דעם. ווייטער וואס עט זיין טאמער בין התחתונה לעליונה, ס'טייטש א כזית מן המת עט זיין אויף איינע פון די ברעטער פון די אונטערשטע שטאק, דעמאלטס איז די דין ביניהן טמא, איז היות עס איז אויך דא א באלקן העכער דעם, איז אלעס ליגט אונטער דער באלקן און אויף די אונטערשטע באלקן, ס'טייטש וואס ליגט אינצווישן די צוויי באלקענעס איז טמא. פארוואס ווייל די אוהל ס'דא א געהעריגע אוהל דא די באלקן פון אויבן איז א אוהל אבער די רעשט פון די שטוב איז אוודאי טהור וואס איז טאמער על גבי העליונה אויף די אויבערשטע באלקן איז דא א כזית מן המת דעמאלטס איז די דין כנגדו עד הרקיע טמא איז די טומאה גייט ארויף ביז אויבן אין הימל אבער נישט אראפ וואס טייטש ווי די כזית מן המת וועט ליגן דארט אונטער די געגנט ס'טייטש די גאנצע אוהל וועט זיין טמא אבער ארום און ארום צושפרייט זיך נישט די טומאה וואס איז אבער טאמער זאגט די משנה היו העליונות כבין התחתונות, וואס איז טאמער ס'דא טאקע באלקענעס פון אויבן די אויבערשטע שטאק און די אונטערשטע שטאק די דאך מיט די ערד, אבער נישט פשט אז איין באלקן איז העכער דעם צווייטן, נאר איין באלקן איז קעגן די לופט פון דעם צווייטן, ס'טייטש אונטן איז דא א באלקן ביי די אונטערשטע שטאק, העכער דעם איז דא לופט, שפעטער איז דא א ריווח, וואס צווישן איין באלקן און דעם צווייטן פון די אונטערשטע שטאק, אויף די ריווח איז דא א באלקן פון אויבן, און אזוי זענען אלע באלקענעס גערוקט איינע פון צווייטן אז איינס איז קעגן די לופט פונעם צווייטן, דעמאלטס איז די דין אזוי, טומאה תחתיהן, טאמער ס'איז דא א טומאה אונטער די אויבערשטע באלקן צו אונטערשטע באלקן איז דאך אלעמאל אונטער איינס קען נישט זיין אונטער ביידע ווייל איינס איז קעגן די לופט פונעם צווייטן, איז טאמער ס'איז דא אונטער די שטוב איז דא יעצט א כזית מן המת איז די דין איז תחת כולן טמא, זאגט מען אזוי ווי מ'עט באלד זען מ'זאגט חבוט רמי, מ'קוקט אן די צוויי באלקענעס היות וואס איינס איז קעגן די ריווח פון צווייטן איז כאילו די אויבערשטע באלקן נידערט מען אראפ אין די ריווח פון די אונטערשטע באלקן, און מילא איז דא דא איין גלייכע אוהל, איז אלעס וואס ליגט, נישט קיין חילוק עס ליגט אונטער די שטוב, וואס ליגט אינעם שטוב, אלעס ווערט טמא. על גביהם, טאמער ס'ליגט די טומאה אויף איינע פון די באלקענעס, און פשט ס'גארנישט דא העכער דעם, דעמאלטס כנגדן עד הרקיע טמא, גייט די טומאה ארויף ביזן הימל און די טומאה שפרייט זיך נישט אויס נערגיץ, אזוי האמיר געזען אין א משנה אין אהלות, ותני עלה, און אויף דעם האמיר געזען אין א ברייתא אז במה דברים אמורים ווען איז דאס טאקע געזאגט געווארן בזמן שיש בהן טפח וביניהם פותח טפח, ווען די אויבערשטע באלקן איז א טפח און די אונטערשטע באלקענעס איז די ריווח אויך א טפח, דעמאלס קען מען זאגן חבוט רמי אז מען קוקט אן די אויבערשטע באלקענעס כאילו ס'ליגט טאקע אין די רווחים ס'איז איין גרויסע דאך דא, און ממילא די טומאה שפרייט זיך איבעראל. אבל אבער, זאגט די ברייתא, אין ביניהם פותח טפח, טאמער צווישן די אונטערשטע באלקענעס איז נישט דא א ריווח פון א טפח, און מילא די אויבערשטע באלקענעס זענען אויך נישט ברייט א טפח, דעמאלטס איז די דין, טומאה תחת אחת מהן, טאמער ס'ליגט א טומאה אונטער איינע פון די אונטערשטע באלקענעס, דעמאלטס תחתיה טמא, אונטער די באלקן איז פארשטייט זיך דא טומאה, אבער דא זאגט מען נישט חבוט רמי, און מילא ביניהם ועל גביהם טהור, ס'טייטש אלע אנדערע חלקים פון שטוב וועלן בלייבן טהור ווייל די טומאה ליגט טאקע נאר אונטער די שטוב, דארט איז דא א אוהל אבער אויף אלע אנדערע פלעצער צושפרייט זיך נישט די טומאה ווייל מען קען נישט זאגן חבוט רמי, וואס רש"י איז מסביר ביניהם ועל גביהם, זאגט רש"י ביניהם דאס איז יא ווען די ברעטער זענען מכוון, ס'טייטש טאמער די ברעטער פון אויבן וועלן זיין מכוון איינס קעגן דעם צווייטן, איז וואס ליגט צווישן די דאך מיט די ערד דארט איז נישט דא קיין טומאה, און אפילו ווען ס'איז אוועקגערוקט איינס צום צווייטן איז אויך נישט דא קיין טומאה אויף קיינע פון די שטאקן, ווייל ווייטער איז די נקודה די זעלבע, היות וואס מ'זאגט נישט חבוט רמי, בלייבט די טומאה דארט אונטער די שטוב, אונטער דעם באלקן, דארט איז דא א גוטע אוהל, אבער די טומאה שפרייט זיך נישט ארום און ארום. אלמא, מילא פירט רבא אויס, זעהן מיר פון די ברייתא און פון די משנה, אז כי אית ביה טפח אמרינן חבוט רמי, וכי לית ביה טפח לא אמרינן חבוט רמי, אז די דין פון חבוט רמי זאגט מען נאר ווען די אויבערשטע שטאק איז ברייט א טפח און די אונטערשטע ריווח איז ברייט א טפח, דעמאלטס קען מען זאגן חבוט רמי, אז נישט נישט. שמע מינה, זאגט די גמרא טאקע א גוטע ראיה פון די ברייתא, אזוי האט רבא געזאגט, יתיב רב כהנא, וקאמר להא שמעתא, רב כהנא האט נאכגעזאגט די גאנצע מימרא פון רבא, אמר ליה רב אשי לרב כהנא, האט רב אשי אים געזאגט, וכל היכא דלית ביה טפח לא אמרינן חבוט רמי, איז דען אזוי אז מען זאגט נישט חבוט רמי דארט וואו ס'איז נישט דא קיין טפח? והא תניא, כ'וועל דיר א ראיה ברענגען פון א צווייטע ברייתא וואס ס'איז נישט אזוי, ס'טייטש פון די ברייתא וועט מען זען אז אפילו עפעס וואס איז נישט ברייט א טפח זאגט מען נאך אלץ חבוט רמי, די ברייתא שטייט אזוי, קורה היוצאה בכותל זה, ואינה נוגעת בכותל זה, אונז האבן שוין געזען די דין אז א מבוי האבן חכמים מתקן געווען אפילו ס'איז דא דריי ווענט דארף מען לייגן אדער א לחי אדער א קורה ביי די פערדע זייט, א לחי דאס איז מ'לייגט א ברעט ביי די זייט, א קורה דאס איז טייטש אז מ'נעמט א באלקן און מ'לייגט עס אויפן ס'טייטש כאילו ס'איז א צורת הפתח, סגייט פון איין זייט צום צווייטן, איז די קורה וואס מרעדט דא דארף ברייט זיין א טפח, איז טאמער איינער האט א קורה וואס קומט ארויס פון די וואנט און סקומט נישט אן צו די וואנט קעגן איבער, וכן די זעלבע זאך שתי קורות, אחת יוצאת מכותל זה ואחת יוצאת מכותל זה, סשטעקט זיך ארויס א קורה פון די וואנט פון יענע זייט, אבער אינן נוגעות זו בזו, זיי רירן זיך נישט צו איינער דעם צווייטן, דעמאלטס איז די דין זאגט די ברייתא, פחות משלושה, אין צריך להביא קורה אחרת. טאמער ס'איז ווייניגער ווי דריי טפחים די ריווח דא צווישן די קורות, דארף מען נישט ברענגען א נייע קורה פארוואס? מ'זאגט לבוד. שלושה, מער פון דריי טפחים, צריך להביא קורה אחרת, דארף מען יא ברענגען א צווייטן קורה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, ער קריגט זיך, און זאגט פחות מארבעה אין צריך להביא קורה אחרת, ארבעה צריך להביא קורה אחרת. רבי שמעון בן גמליאל האלט אז לבוד איז ביז פיר טפחים, און במילא איז ער נישט גורס דריי איז גורס פיר דא. על כל פנים, זאגט די ברייתא ווייטער, וכן שתי קורות המתאימות, די זעלבע זאך, אונז האבן דאך געשמועסט די קורה דארף זיין ברייט א טפח. פארוואס דארף א קורה ברייט זיין א טפח? און די גמרא זאגט אין עירובין ווייל די קורה דארף קענען האלטן אויף זיך אן אריח, ס'דא א זאך טייטש א לבנה, א לבנה דאס איז א שטיין וואס איז דריי טפחים אויף דריי טפחים פון אלע זייטן, א אריח איז א האלבע שטיין, ס'טייטש איין זייט די לענג איז דריי טפחים די ברייט איז א טפח מיט א האלב, איז די קורה דארף קענען האלטן א אריח אויף זיך, פארוואס ווייל ס'דארף זיין א א קביעות'דיגע קורה, א קורה וואס קען נישט האלטן א אריח איז נישט גענוג קביעות'דיג, יעצט די אריח האמיר געשמועסט איז ברייט א טפח מיט א האלב. די קורה דארף נישט זיין ברייט א טפח מיט א האלב, א טפח אליין איז אויך גענוג, פארוואס ווייל די אריח שטעקט זיך ארויס א פערטל טפח פון די זייט א פערטל טפח פון די זייט, און במילא מ'עט באשמירן דעם קורה מיט ליים פון ביידע זייטן עט עס ברייט זיין א טפח מיט א האלב פשט ס'קען האלטן אן אריח, קומט אויס למעשה מ'האט געשמועסט אז א קורה דארף ברייט זיין א טפח, זאגט דא די ברייתא טאמער ס'איז דא צוויי קורות וואס ס'איז איינס לעבן דעם צווייטן ס'הייסט צוזאמען זענען זיי ברייט א טפח, אבער לא בזו כדי לקבל אריח ולא בזו כדי לקבל אריח, ס'טייטש יעדע קורה פאר זיך איז נישט ברייט א טפח, און די דין איז. אם מקבלות אריח לרחבו טפח, טאמער צוזאמען קענען זיי האלטן א טפח, אז צוזאמען זענען זיי דיק א טפח, אין צריך להביא קורה אחרת, דעמאלטס דארף מען נישט ברענגען א צווייטע קורה, ואם לאו, טאמער צוזאמען זענען זיי נישט ברייט א טפח, צריך להביא קורה אחרת, דארף מען יא ברענגען א צווייטן. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל איז מער מיקל, און ער זאגט, אם מקבלת אריח לאורכו שלושה טפחים, אין צריך להביא קורה אחרת. ואם לאו צריך להביא קורה אחרת. ס'הייסט ר' שמעון גמליאל האלט אז די אריח איז דאך לאנג דריי טפחים, און במילא טאמער ס'דא צוויי באלקענעס זיי רירן זיך נישט צו איינער דעם צווייטן, אבער טאמער מ'עט זיי מקרב זיין איינס לעבן צווייטן, עט מען קענען לייגן אויף דעם דעם אריח לאורכו, ס'טייטש ס'עט זיין אין די דריי טפחים איינער פון צווייטן, און מ'עט קענען לייגן די שטיין אז א חלק פון די שטיין עט ליגן אויף די באלקן, און א צווייטע חלק פון שטיין עט ליגן אויף די קורה, און צוזאמען קען עס האלטן די שטיין. דעמאלטס זאגט ר' שמעון גמליאל אפילו ס'דא א ריווח אינצווישן, איז עס אויך גוט. על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער, היו אחת למעלה ואחת למטה, וואס איז טאמער די צוויי קורות איינס איז הויעך און איינס איז נידעריג, וואס טייטש צוזאמען ווען זיי וואלטן געשטאנען צוזאמען וואלטן זיי געקענט האלטן אויף זיך אריח, אבער דא איינס איז הויעך איינס איז נידעריג קענען זיי נישט האלטן גארנישט, פון דעסט וועגן זאגט די ברייתא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רואין העליונה כאילו היא למטה ואת התחתונה כאילו היא למעלה, ס'טייטש מ'זאגט דא חבוט רמי און מ'קוקט אן כאילו די אויבערשטע וואלט געווען נידעריגער אדער די נידעריגע וואלט געווען העכער, ס'טייטש מ'קוקט אן כאילו זיי וואלטן געווען צוזאמען, און אז צוזאמען איז דא א טפח איז עס א גוטע קורה, ובלבד, די עיקר איז, שלא תהא עליונה למעלה מעשרים אמה, והתחתונה למטה מעשרה, ס'טייטש די גאנצע קורה וואס איז מתיר א מבוי איז אויך נאר א גוטע קורה טאמער ס'איז נידעריגער פון צוואנציג אמה און העכער פון צען טפחים, און במילא דא אויכט, די הויכע קורה טאר נישט זיין העכער צוואַנציק אמה, און די נידעריגע טאר נישט זיין נידעריגער פון צען טפחים. איז על כל פנים איז די גמרא מדייק, הא זה וזה בתוך עשרים, וואס איז טאמער עס איז טאקע אזוי, די אויבערשטע איז אביסל נידעריגער פון צוואַנציק אמה, און די נידע אונטערשטע איז אביסל העכער פון צען טפחים, אמרינן חבוט רמי, דעמאלטס וועט מען יא זאגן חבוט רמי, אף על גב דלית ביה טפח, און דא ביי די צי די אויבערשטע קורה איז דאך קלענער פון א טפח, פון דעסט וועגן זאגט מען חבוט רמי, איז א קשיא אויף רבא וואס רבא האט געזאגט מען זאגט נאר חבוט רמי ווען די אויבערשטע איז לפחות ברייט א טפח, אמר ליה, ענפערט רב כהנא צו רב אשי ניין, תריץ ואימא הכי, מען דארף ענטפערן אזוי מען דארף אזוי איינזעצן די ברייתא, אז וואס? אז די ברייתא האט נישט געמיינט צו זאגן אז ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים אמה והתחתונה למטה מעשרה, ס'טייטש נישט איין זאך, אוודאי די דין אז טאמער איין קורה איז אביסל נידעריגער פון צוואנציג, און איינס אביסל העכער פון צען זענען אזוי מין ווייט אוועקגערוקט, אוודאי זאגט מען דארט נישט קיין חבוט רמי, פארוואס? ווייל דער אויבערשטער איז נישט ברייט א טפח אזוי ווי רבא האט געזאגט, נאר וואס דען דא רעדט זיך אז די צוויי קורות זענען אוועקגערוקט איינס העכער דעם צווייטן, זענען אין די דריי טפחים איינער פונעם אנדערן, און ממילא מדין לבוד קוקט מען זיי אן כאילו זיי זענען צוזאמען נישט מדין חבוט רמי, נאר וואס דען דאס וואס שטייט דא, ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים אמה התחתונה למטה מעשרה, איז צוויי באזונדערע זאכן, ס'טייטש ובלבד שלא תהא עליונה למעלה מעשרים, אלא בתוך עשרים, והתחתונה סמוכה לה בפחות משלושה, ס'טייטש אדער וועסט איינזעצן אז די אויבערשטע קורה איז טאקע אביסל נידעריגער פון צוואנציג אמה, און אין די דריי טפחים אונטער דעם איז די אונטערשטע קורה, אי נמי, אדער פארקערט קען מען זאגן בלבד שלא תהא תחתונה למטה מעשרה, אלא למעלה מעשרה, ועליונה סמוכה לה בפחות משלושה, ס'טייטש אז ביידע זענען נידעריג, די אונטערשטע איז אביסל העכער פון צען טפחים, און די אויבערשטע איז אין די דריי טפחים פון דעם, ס'טייטש ווייטער מ'זאגט דא לבוד נישט חבוט רמי, אבל שלושה, טאמער ס'איז אוועק גערוקט מער פון דריי טפחים מ'קען נישט זאגן לבוד, איז אוודאי כיוון דלית ביה טפח לא אמרינן חבוט רמי, אז מ'זאגט נישט קיין חבוט רמי טאמער די אויבערשטע איז קלענער ווי א טפח, אזוי ווי רבא האט געזאגט. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מ'האבן געזען די משנה, ושצילתה מרובה מחמתה כשרה, אז טאמער איז דא מער שאטן ווי זון, איז די סוכה כשר, איז די גמרא מדייק, הא כי הדדי, פסולה, אז טאמער זענען גלייך, ס'טייטש ס'איז נישט דא מער שאטן ווי זון און נישט מער זון ווי שאטן, דעמאלטס איז פסול, ווייל מ'דארף ס'זאל זיין מער שאטן ווי זון, גלייך אויף גלייך איז א פראבלעם, און אויף דעם פרעגט די גמרא והא תנן באידך פירקין, מיר האבן דאך געלערנט אין די פריערדיגע פרק אז ושחמתה מרובה מצילתה פסולה, אז טאמער ס'איז דא מער זון ווי שטן דעמאלטס איז פסול, קען מען דאך מדייק זיין, הא כי הדדי, אז טאמער ס'איז גלייך די זון מיט די שאטן, פונקט האלב און האלב, כשרה, איז ביי אזא ציור איז יא כשר, איז א סתירה פון די צוויי משניות, ענטפערט די גמרא לא קשיא, כאן מלמעלה כאן מלמטה, און ווי רש"י איז מסביר אזוי, אז אונזער משנה דא, וואס די משנה זאגט צילתה מרובה מחמתה כשרה, רעדט זיך ביי די סכך אליין, אז טאמער די סכך איז דא מער שאטן ווי זון ס'איז דא מער סכך ווי נישט סכך, דעמאלטס איז כשר, וואס איז טאמער ס'איז גלייך אויף גלייך, ס'דא פונקט אזויפיל סכך ווי נישט סכך, דעמאלטס איז די סוכה פסול ווייסט פארוואס? ווייל די כלל איז דאך ווי מ'עט שוין זעהן אז די זון ווערט ברייטער אונטן, וואס טייטש לאמיר זאגן אז איינער בויט א סוכה פונקט גלייך אויף גלייך האלב סכך האלב נישט סכך צווישן יעדע סכך איז דא א ריוח ליידיג, אזוי גרויס ווי די סכך אליין, דעמאלטס אויבן ביי די סכך אליין איז טאקע האלב און האלב, אבער די זון וואס שיינט דא אריין דא אין די רווחים ביז ס'קומט אן צו די ערד פארשפרייטערט זיך עס, וואס טייטש ס'ווערט ברייטער די זון, און ממילא ביי די ערד איז חמתה מרובה מצילתה, טאקע אויף די דאך איז גלייך אויף גלייך, ביי אזא ציור איז אוודאי די סוכה פסול, וואס דאס איז טאקע די דיוק פון אונזער משנה אז ווען ס'איז האלב אויף האלב ביי די דאך איז די סוכה פסול ווייל דעמאלטס איז חמתה מרובה מצילתה, מה שאין כן די פריערדיגע משנה פון דף ב', רעדט זיך אז ווען ס'איז גלייך אויף גלייך דער דיוק אז ווען ס'איז פונקט כי הדדי כשרה רעדט זיך ס'איז גלייך אויף גלייך אויף די ערד, וואס טייטש ביי די ערד איז דא פונקט אזוי פיל שאטן ווי זון, דעמאלטס איז אוודאי פשט אז ביי די דאך איז דא מער שאטן ווי זון, ס'דא מער סכך ווי נישט סכך, ווייל אז נישט וואלט נישט געווען גלייך אויף גלייך אויף די ערד, נאר ביי די ערד וואלט געווען מער זון ווי שאטן, און ממילא טאקע יענע משנה איז די דיוק אויך א גוטע דיוק, אז טאקע טאמער אונטן אויף די ערד איז גלייך אויף גלייך, דעמאלטס אוודאי כשר, ווייל דעמאלטס איז א סימן אז ביי די דאך איז דא מער סכך ווי נישט סכך, אמר רב פפא, זאגט טאקע רב פפא היינו דאמרי אינשי, כזוזא מלעיל, כאיסתרא מלתחת, א זוזא דאס איז קלענער ווי א איסתרא, ממילא א לאך פון א זוז אינעם דאך מאכט א זון אויף די ערד וואס איז אזוי גרויס ווי א איסתרא וואס איז גרעסער פון דעם, און דאס איז טאקע אזוי פארענטפערט די צוויי משניות. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה מעובה כמין בית, אז טאמער ס'איז דיקע ברעטער, אז וואס אז די כוכבים מ'קען נישט זעהן די שטערנעס פון די סוכה, פון דעסטוועגן האט די משנה געזאגט די סוכה איז כשר, ברענגט די גמרא א ברייתא תני רבנן, המעובה כמין בית אף על פי שאין הכוכבים נראים מתוכה כשרה אזוי ווי ס'געשטאנען ביי אונזער משנה, אין כוכבי החמה נראים מתוכה, וואס איז טאמער ס'איז אזוי מין דיק אז מ'זעהט אפילו נישט די שטראלן פון די זון, דעמאלטס איז דא מחלוקת, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין, בית שמאי פסל'ען און די בית הלל זענען מכשיר, און טאקע ווי די מפרשים צייכענען צו אז אונזער משנה ווען די משנה האט גערעדט פון כוכבים אף על פי שאין כוכבים נראים מתוכה מיינט נישט פשוטע כוכבים נאר עס מיינט כוכבי חמה און טאקע אונזער משנה גייט כשיטת בית הלל.